שלום עליכם טייערע אידן, איך שפאציר מיך דא אין די וואלד איינער אליינס, לפנות ערב, נישט ווייט פון מיין הויז, און איר וועט מיך אוודאי וועלן פרעגן, שמחה מה זו עושה? וואס זוך איך דא אין די וואלד סוף טאג? כ'וועל ענק זאגן, כ'בין געקומען טון אין די וואלד צוויי זאכן. די ערשטע זאך, געבן א שיעור. א סעשאן. א לעקציע. האסט שוין מאל געזען אזא זאך? מ'געבט א לעקציע ווען מ'שפאצירט? אבער יא. ווייל ווען מ'געבט א לעקציע ביים שפאצירן, שפאצירט מען. לאמיר אביסעלע דערציילן און רעדן אביסעלע פון געזונט. אונז האבן געהאט א שמועס לעצטע וואך איבער געזונט, און דעמאלטס האבן מיר געמאכט דעם דרעגאן דרינק. ווער ס'געדענקט, און ווער נישט זאל צוריקגיין קוקן. זייער אינטערעסאנטע שמועס געווען. די וואלד איז נישט ווייט פון מיין הויז אין סטעטן איילענד, וואס עקשעלי ווער ס'קומט אמאל אויף א שבת קיין סטעטן איילענד מעג עס וויסן אז די שיינע וועלדער אין סטעטן איילענד גרעניצט זיך ממש מיט די היימישע געגנט, ס'איז וואקינג דיסטענס, געוויסע אינגעלייט וואוינען ממש אקעגן איבער די וואלד, דארפן פלעין קראסן די סטריט. כ'וועל ענק דערציילן א מעשה. ווען כ'בין געווען א בחור'ל האב איך אמאל שבת געגעסן ביי א קרוב מיינע, אן עלטערע יונגערמאן, וואס האט געהאלטן נאך א פעיסמעיקער, א הארץ אפעראציע. ער האט זיך געהאלטן אינמיטן ערהוילן, די מצב איז געווארן בעסער. סאו מ'איז געזיצן אזוי ביי די שבת'דיגע סעודה, מ'האט געשמועסט דברי תורה, האט ער זיך אינמיטן אנגערופן איך גיי ענק זאגן א הלצה, א ווערטל. מ'זאגט ביי די ברכה פון אשר יצר צוויי ווערטער, גלוי וידוע לפני כסא כבודך, לכאורה וואס איז פשט פון די צוויי ווערטער? וואו קומט עס דא אריין? דאן זאגט ער אזוי, ווילאנג א מענטש איז געזונט און שטארק, ווייסט ער נישט גארנישט וואס טוט זיך מיט די אינעווייניגסטע אייברים, ער ווייסט נישט וויאזוי דער קישקע הייסט, יענער חלק הייסט, יענע ארגען, נישט קיין אהנונג. אבער איינמאל מען ווערט נישט געזונט, פלוצלינג הייבט מען זיך אן אויסצוקענען איבער אלע אייברים הפנימיים פונעם מענטש, סאו ממילא בעט מען ביי די תפילה ווען מען רעדט דארט פון די גוף, מען בעט די רבונו של עולם זאל אונז געבן א געזונטע גוף, זאגט מען גלוי וידוע לפני כסא כבודך, רבונו של עולם לאז עס אזוי, נאר דו זאלסט וויסן וואס טוט זיך אינעווייניג. יעצט רוב עולם ביי אונז קוקט אן די מענטשן וואס גייען אויף דייעט אדער זענען העלט מיינדעד אביסל אזעלכע יוצא מן הכלל, ס'איז אדער מענטשן זעכציג יעריגע פופציג יעריגע וואס נעמען זיך אין די הענט אריין, אבער די געווענליכע אינגערמאן מה לו ולגעזונטהייט עסן און מה לו ולשפאצירן און פאר עקסערסייז, וואס האט ער מיט דעם איינגעלייגט? און איך וועל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, איך האלט אז בערך זעכציג פראצענט פון אונזער היימישע עולם, יונגעלייט צווישן די צוואנציג און די פערציג, קעירן נישט פאר זייערע געזונט, זענען נישט אינטערסירט צו וויסן וואס טוט זיך מיט זייערע געזונט, אזוי ווי דער גלוי וידוע לפני כסא כבודך. סאו לאמיך ענק זאגן טייערע אידן, ביז נישט לאנג צוריק בין איך געווען פונקט ווי ענק, געטון די זעלבע זאכן, וואס מען האט געגעבן צו עסן האב איך געגעסן, איך האב מיך סערווירט אליינס, כ'האב געלאזט יענעם מיך סערווירן, געמאכט א לעבן. ווען איך האב חתונה געהאט בין איך געווען א סייז טערטי עיט. און אזוי ווי רוב אינגעלייט ביי אונז, אדער א גרויסע חלק אינגעלייט ביי אונז, ביז א קורצע צייט בין איך געווארן גרעסער און גרעסער און גרעסער, כ'האב געריעטשט הויעכע נאמבערס. כ'האב אזוי געגעסן און געטרינקן וואס האט זיך געלאזט, און איך בין געוואקסן אויף הייוון. און אינצווישן איך זאג דעם אמת איך האב אפאר מאל געטראכט פון גיין אויף דייעט אבער סאמהאו איך האב קיינמאל נישט געקענט מצליח זיין מיט א דייעט עני דייעט וואס איך האב אנגעהויבן האט געהאלטן פון תענית אסתר ביז פורים אדער ווייניגער און יוזשעלי נאך א דייעט האב איך נאך צוגענומען נאך מער סאו איך האב געוויסט אקעי דאס איז מיין גורל איך וויל אין מיין לעבן נישט קענען גיין אויף דייעט איך בין נישט געמאכט געווארן פאר ספארט איך בין נישט געמאכט געווארן פאר די מינע זאכן א גוטן טאג ויהי היום בין איך געוואויר געווארן אז איך בין א דייעבעטיק צו גיין איינמאל צום טיש אויף און דער דאקטער זאגט מיך פלוצלינג וואס מען מעג יא עסן און וואס מען מעג נישט עסן, איך גיי נישט אלעס גיין איבערזאגן ווייל ברוך השם עס ווענדט זיך אויף יענעם מצב סאו דארפסט עס נישט וויסן, לאמיר עס לאזן גלוי וידוע, איך קום נישט דא געבן א שיעור אין דייעביטיס, איך זוך נישט צו גיין אין קאמפעטישן מיט מיין קאזין און מיין שוואגער ר' הערשל מייזעלס פון רעים מתוקים, איך וויל רעדן פון פשוט'ע זאכן, סאו לאמיך ענק דערציילן. ווען די צוקער גייט ארויף זייער הויעך דארף מען עס זען אראפצוברענגען, ס'דא דריי וועגן ווי אזוי מען קען עס אראפברענגען, אדער מעדיצין, מעדיקעישן, אדער איז דא אלקאהאל, אלקאהאל רוקט אראפ די צוקער, פאר דעם טאקע דארף מען אכטונג געבן ווען מענטשן וואס שיקערן זיך אן פורים צו שטארק, קען אמאל די צוקער פאלן צו נידעריג און דעמאלטס איז עס אויכעט מסוכן. און די דריטע זאך וואס איז די מערסטע עפעקטיוו, געזונט און די בעסטע זאך איז עקסערסייז. איך בין געוואויר געווארן א מורא'דיגע סוד אז עקסערסייז מוז נישט זיין אסאך עקסערסייז, ס'קען זיין אביסל. עקסערסייז מיינט נישט אז מ'מוז גיין אין די דזשים, אוואדע, א ברכה אויפן קעפעלע פון ווער ס'טוט עס. גיין אין די דזשים איז א מורא'דיגע זאך. איך האב נישט קיין נערוון צו דעם. איך גיי נישט אין די דזשים. יעצט, וואס טו איך טאמער מיין צוקער איז דאך הויעך? איז דא א עצה. עצה איז, און דאס איז די בעסטע עצה, מאכן עקסערסייז. גיין אין די דזשים האב איך נישט קיין נערוון, און געווענטליך ווען בין איך הויעך אין צוקער, שבת, ווען איך עס חלה. סאו, וואס טוט מען? שפאצירט מען. די ספיד וואס איך גיי יעצט הייסט שפאצירט הייסט עקסערסייז נישט ס'הייסט ס'איז זיי זאגן די מענטשן וואס ווילן נישט און האבן נישט קיין נערוון צו עקסערסייזן אין דזשים זאלן וויסן אז ס'איז א חוב קדוש יעדע מענטש זאל שפאצירן יעדן טאג מינימום זאגן זיי צוואַנציק מינוט א שפאצירן רעד איך שפאצירן שפאצירן נישט לויפן מען מוז זיך נישט אויסאטעמען די נשמה אבער שפאצירן. ס'האט א מורא'דיגע כח. און פון וואנט ווייס איך אז ס'האט א מורא'דיגע כח די שפאציר אפילו פאר פופצן מינוט? איך קען זאגן למשל אז טאמער מיין צוקער פארט ארויף, למעלה מיין צוקער, די גוטע נומבער איז הונדערט און די צוואנציג, אבער טאמער פארט עס ארויף נענטער צו הונדערט אַכציק אדער העכער, דאס קען זיך אמאל מאכן, דער אייבישטער אפהיטן, איז דארף איך מאכן עקסערסייז. סאו וואס טו איך? איך גיי ארויס פון די הויז, און איך גיי ארום די בלאק פאר צוויי אדער דריי מאל, יעצט די בלאק מיינע איז נישט קיין גראדע בלאק, ס'איז בערג ארויף בערג אראפ, איך זאג נישט ס'איז שווער, און יו נאו וואט, וואס שווערער איך גיי וואס שנעלער די צוקער פארט אראפ, און איך קען ענק זאגן ס'ארבעט בעסער ווי וויין, ס'ארבעט בעסער ווי מעדיקעישן, בעסער ווי עניטינג. דאקטוירים זאגן אז מענטשן מוזן שפאצירן יעדן טאג מינימום צוואַנציק מינוט, מען מיינט נישט דזשאגן, קענסט שפאצירן פלעין. יעצט וועל איך רעדן צו די אינגעלייט וואס ווערן נענטער צו די פֿערציק און זיי הייבן שוין אן צו הערן פון די דאקטער אז דו ביסט א פרי דייעבעטיק, בלאד פרעשור איז הויעך און דאס, די געדער חכטינג, און ער ווייסט נישט וואס ער קען טון, ער איז אווערוועיט, וואס טוט מען? זאגט דער הייליגער רמב"ם אפילו א מענטש וואס עסט נישט געזונטע מאכלים, טאמער מאכט ער עקסערסייז וועט עס העלפן. בעסער געזאגט, דאקטוירים זאגן אז א מענטש וואס מאכט נישט עקסערסייז אבער עסט געזונט, האט מער טשענסעס צו ווערן נישט געזונט, ווי א מענטש וואס עסט נישט געזונטע עסן אבער ער מאכט עקסערסייז. אוודאי, מען דארף עסן געזונט, מען טאר נישט עסן נישט געזונט, אבער עקסערסייז האט אזא מין כח, ס'טרייבט ארויס די אלע שלעכטע זאכן. די בענעפיטס פון דעם זענען נישט נארמאל. נאמבער וואן, אזוי ווי איך האב ענק געזאגט, מבשרי אחזה, ס'רוקט אראפ די צוקער בעסער פון מעדיקעישן, בעסער פון וויין, איך רעד פון צוויי דריי מאל ארום מיין בלאק, וויבאלד ס'איז בארג ארויף בארג אראפ און ס'איז אביסעלע שווערער, ס'קנאקט אראפ די צוקער פלאי פלאים. סאו דעמאלטס האב איך איינגעזען וואס ס'מיינט אז אפילו אביסל עקסערסייז וואס פאר א כח ס'האט. איך וואלט דיך מציע געווען אז דו גייסט שפאצירן שוין, שפאציר כאטשיג אויף א שיינע פלאץ, אויף א שטילע גאס, טאמער דו וואוינסט אין שטאט, און טאמער וואוינסטו אויף א פלאץ אזוי ווי איך, סטעטן איילענד, גיי אין וואלד, ס'איז אסאך געשמאקער, און ס'איז מער עקסערסייז ווייל אויטאמאטיש גייסטו ארויף און אראפ, און דו שפירסט עס נישט ווייל ס'איז אינטערעסאנט. נאך א בענעפיט, וויבאלד דו שפאצירסט, מאכסטו אז אויף די עלטער זאלסטו האבן ווייניגער ביינער ווייטאג. ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס האבן אויף די עלטער פראבלעמען זיך צו בייגן, די אלע פלעצער ווי די ביינער קומען זיך צאם האבן זיי יסורים, זיי זאגן אז שפאצירן צוואַנציק מינוט יעדן טאג האסטו פֿופֿציק פראצענט מער טשענס אז דו זאלסט נישט ליידן פון קיין ביינער ווייטאג. וואס נאך א בענעפיט ס'האט? ס'איז געזונט פאר די הארץ, די הארץ ארבעט. מענטשן וואס שפאצירן יעדן טאג האבן קלענערע טשענסעס צו באקומען א הארץ אטאק אדער ליידן אויף סיי וועלכע אנדערע הארץ פראבלעמען חס ושלום. א מענטש וואס שפאצירט יעדן טאג בויט אויף זיינע לונגען. ווען דו שפאצירסט אטעמסטו, סאו דו נוצט דיינע לונגען אסאך מער ווי ווען דו זיצט אויפן בענקל, סאו דו מאכסט עקסערסייז מיט דיינע לונגען. ס'האט אזוי אן א שיעור בענעפיטס, באט דא גיי איך צוקומען צו די ריעל בענעפיט וואס דאס האט מענטעלי. זיי זאגן אז ס'דא מענטשן וואס זענען געווען אויף מעדיקעישן, אויף מענטל מעדיקעישן און זענען אראפגעגאנגען נאר צוליב מאכן עקסערסייז, נאר צוליב שפאצירן. שפאצירן מאכט מורא'דיג רואיג א מענטש. א גאנצן טאג ארבעט די מח, אבער די אברים, אבער רירן זיך נישט. דא פונקט פארקערט, יעצט איז זיין טשענס צו רעסטן. און איך רעד נישט פון איינער וואס גייט שפאצירן און ער נעמט א טעלעפאן און ער איז ביזי רעדן ביזנעס אדער שידוכים. ניין, איך וואלט געזאגט דו גייסט אויף אזא שפאציר, לעש אויס דיין פאון. און יוזשעלי איז מיין פאון אויך אויסגעלאשן, נאר אזוי ווי איך רעד יעצט מיט ענק אויף די לעסן האב איך עס אנגעצינדן. אויסגעלאשן די פאון. שפאציר און קלאץ און טראכט פון עניטינג. דזשאסט ענדזשוי די וואק. ווייסט וואס דאס גייט מאכן פאר דיין מח? כ'על ענק זאגן. סיי דו'עסט זיין אסאך רואיגער סיי דו'עסט ווערן אסאך מער קריעטיוו דו'עסט זען א חילוק אין דיין ארבעט אדער אין דיין לערנען א חילוק פון הימל און ערד דו'עסט זיין אסאך מער אויסגערוהט אינמיטן טאג און דו'עסט אסאך בעסער שלאפן ביינאכט דו'עסט זיין הונדערט מאל מער פראדוקטיוו סאו שפאצירן האט אן א שיעור מעלות און איך וועל עס אדורך גיין שנעל נאמבער וואן, וועיט לאס. און איך זאג דיר צו, מען גייט נישט זעהן אויף דיר רייט עוועי א חילוק, ס'גייט נעמען צייט. אבער טאמער גייסטו עס טון מיט אן עקשנות, יעדע תקופה אראפנעמען נאך איין נישט געזונטע זאך פון דיין מעניו, און מאכן זיכער חוק ולא יעבור, יעדן טאג שפאצירסטו צוואַנציק מינוט, מבטיחני אז די נעקסטע יום טוב ווען דו גייסט גיין קויפן א בעקעטשע, כ'האב נישט קיין ספק דערין, גייסט אראפגיין מיט א סייז איינס אדער צוויי און כ'על נישט זיין סורפרייזט אפילו מער. צווייטנס, די טשענסעס אז דו זאלסט ליידן אויף די הארץ גייט אראפ. די טשענסעס אז דו זאלסט ליידן אויף ביינער ווייטאג גייט אראפ. די טשענסעס אז דו זאלסט האבן געזונטע בלוט גייט ארויף. די טשענסעס אז דו זאלסט זיין מער פראדאקטיוו מענטעלי אין די ארבעט גייט ארויף. די טשענסעס אז דו זאלסט האבן מער כח פיזיקלי גייט ארויף. נישט נאר דאס, קען איך זאגן נאך מער. פאר איך פלעג שפאצירן, איך פלעג גיין צו א חתונה, האב איך נישט געקענט טאנצן, נאך צוויי מינוט טאנצן, נאך פינף מינוט טאנצן, האב איך נישט געקענט כאפן די אטעם. זינט איך שפאציר, קען איך קומען צו א חתונה און טאנצן א שעה צייט אין א צי, און איים אקעי. עס איז נישט אז איך גיי אין די דזשים, דזשאסט איך שפאציר אזוי ווי איך שפאציר יעצט, פלעין און פשוט שפאצירן. אבער איך טו עס מיט א קביעות, יעדן טאג. און ווען איך האב א תירוץ צוצולייגן נאך אביסל מער שפאציר, טו איך עס.

קויפסט פאר דיין זון פאר פסח אן אויסשטאפיר, א היט, א בעקיטשע, א רעקל, און אנשטאט ער זאל אכטונג געבן אויף דעם, איז ער מזלזל אין דעם, ער לייגט עס אראפ אויפן טיש, ער ווארפט ארויף די רעקל אויפן בענקל, יו קנאו, טיפיקל בחורים. עס וועט דיך באדערן? עס וועט דיך וויי טון? אוי וועט דיר עס וויי טון. וואס הייסט? עס איז מיין געלט. ביסט מזלזל אין וואס איך גיב דיך? דאס מיינט דרך ארץ? סאו לאמיך ענק פרעגן אידעלעך, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א גוף. חלילה וחס ווען א מענטש ווערט נישט געזונט, וואס טוט מען? מען לויפט אין בית מדרש, מען דאווענט, מען בעט דער בורא שלום זאל געבן א מתנה ער זאל געבן א רפואה פאר א איד איך האב פאר דיר נייעס די אייבישטער האט דיך געגעבן א געזונטע גוף ער האט דיך געגעבן א מתנה וויפיל מענטשן זענען קראנק און ווען זיי וואלטן שפאצירט אלס אינגערמאן וואלטן זיי היינט נישט געווען קראנק וואס פאר א הנאה האט א טאטע ווען ער קויפט אן אויסשטאפיר פאר זיין זון פסח און ער זעט ווי זיין זון געבט אכטונג דערויף ער לייגט נישט אראפ די קאפעליטש אויפן טיש ער הענגט שיין אויף יעדעס מאל זיין בעקיטשע ער קוקט אריין אויף די סטאף וואס ער האט באקומען עס איז א הנאה זאג דערצו דער אייבערשטער האט אויך הנאה ווען דו נעמסט קער פון די גוף וואס ער האט דיך געגעבן, און כדי צו קענען זיין אן ערליכער איד דארף מען זיין א געזונטע איד. סאו, צום אויפווידערזעהן ביי די נעקסטע געזונטהייט שמועס, איך גיי כסדר קומען מיט אינטערעסאנטע שמועסן אין געזונטהייט, קען זיין מיט די צייט העל איך האבן א שמועס מיט א דאקטער איבער פארשידענע זאכן, און אמאל עטס האטס א אינטערעסאנטע שאלה איבער געזונטהייט, און עטס ווילט זיך צו מאכן א שמועס פון דעם, אדרבה, איך וואלט עס געטון זייער גערן. זייטס געזונט אידן, ס'איז א פלעזשער צו שפאצירן מיט ענק.